היינט וועט זיין די טאפיק וועגן רעדן וועגן די ענין פון כבוד. איז אזוי, אנפאנגען מיט א קשיא, וואס די וועלט פרעגט א קשיא, מען בעט יעדער ראש חודש חיים של עושר וכבוד, פרעגט יעדער וואס הייסט מען בעט פאר כבוד? דארף דאך אנטלויפן פון כבוד, הבורח מן הכבוד שטייט אין די משנה. סאו איז אזוי, קודם כל ווען מען לערנט משלי זעהט מען אסאך מאל אז די משלי זאגט אויב דו'סט טוהן דאס וועסטו באקומען כבוד, כבוד חכמים ינחלו, רודף צדקה ימצא כבוד, סאו מען זעהט דעפענעטלי אז כבוד איז א פאזיטיוו זאך, און פון די זאך וואס מען בעט, מען בעט עושר מיט כבוד, מוז זיין אז כבוד איז זייער א יוספול און פאזיטיוו זאך. איי קומט די גרויסע קשיא, ס'איז דאך א אפענע משנה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. איז אויף דעם דארף מען פארשטיין אז ווען מען לערנט משניות, סיי אין הלכה סיי אין אגדה דארף מען אייביג וויסן במה עסקינן, דארף מאכן אן אוקימתא, אזוי למשל די משנה זאגט לאמיר זאגן א בת ט' חייבין עליה מיתה, איז חייבין עליה מיתה אויב מען האט בועל געווען מיט א אשת איש וואס איז א בת ט', די משנה רעדט זייער בקיצור, מען דארף וויסן עקזעקטלי וועלכע קעיס מיינט די משנה, סאו די משנה זאגט הכבוד והקנאה והתאווה מיינט דער איז סאמטיימס וואס קנאה ותאווה קען מוציא זיין מן העולם, באט ס'מיינט דער איז א פאסעביליטי אז ס'זאל געשעהן, באט נישט אז דאס איז די דעפענישן אז קנאה ותאווה וכבוד, נאו בכלל נישט, אדרבה מאוסט אוו די טיימס איז כבוד זייער א גוטע זאך. איך האב אפילו וועגן א ראיה דערצו, קנאה און תאווה, יעדער אגריט אז סתם די בעיסיקס פון קנאה ותאווה איז וויכטיג, מ'דארף עס האבן אין לעבן, קנאה צו צוקומען צו געוויסע גאולס, תאווה, עסן טרינקען, אנדערע תאווה, מען דארף צו לעבן און צו פאר דורות, סאו כבוד די זעלבע זאך, ס'איז גוט מיט א בעלענס, און זאגסט אז די ראנג פלאץ איז דעמאלטס איז עס ראנג, אבער בעצם די עצם זאך פון כבוד איז פאזיטיוו.
יא, זייער גוטע ראיה, האסט ממש אויסגעכאפט מיין ראיה, יא, זייער גוט, גוט געזאגט, קנאה, קנאת סופרים תרבה חכמה, אן אפענע גמרא, תאווה, אזוי ווי דו זאגסט, מ'קען נישט, נישטא קיין קיום המין, און מ'קען נישט, מ'דארף עסן, אז מ'האט נישט קיין עפעטייט צו עסן שטארבט מען, זייער גוט געזאגט, סאו, וואס איז אזוי? סאו לאמיר דא טרייען צו דיפיינען, וואס מען דארף היינט טון איז טרייען צו דיפיינען וועלכע כבוד איז פאזיטיוו און גוט, און וועלכע איז נישט גוט, איז דיסטראקטיוו כבוד. דאס איז לכאורה די מעין פוינט וואס מען דארף דא שמועסן.
כ'מיין עס וועט זיין העלפפול אויב מען קען נוצן ענגלישע ווערטער, ווייל ענגליש איז דא אסאך מער סינאנימס הייסט עס, יא? שמות נרדפים, און וויאזוי הייסט עס, וואס איז די ווארט? סינעמאנס. סינעמאנס. שמות נרדפים פאר פאר איטש ווארד, סאו ס'דא, סאו לאמיר, לאמיר זעהן אויב איך קען מאכן. וויפיל ווערטער איך קען טרעפן פאר כבוד, קענסט מיך העלפן. דיגניטי. האנאר.
און איך זאג אויך רעקאגנישן. וויכטיגע ווארט, ס'איז, ס'איז איינע פון די אספעקטס, כבוד איז זייער א דזשענעראל ווארט, רעקאגנישן איז די לאועסט מדריגה פון כבוד, ס'דא האנאר שוין אביסל העכער, רעקאגנישן מיינט

יא סאו. אפשר אימפארטענט? ריספעקט? אפשר אימפארטענט? ריספעקט, דיסענסי אפשר אביסל, נישט ממש, פרייד אביסל, און דא איז דאס אלעס סעלף, סעלף עסטיעם, סעלף קאנפידענס, סעלף ווארט, ווייל דאס איז נישט אפטייטש פון כבוד. סאו ס'דא זייער אסאך זאכן וואס גייען אריין אין די אפטייטש פון כבוד, מ'דארף וויסן יעדע זאך מיינט עפעס אנדערש, יעדע זאך דארף מען נוצן ערגעץ אנדערש, יעדע זאך איז ווען ס'איז גוט ווען ס'איז נישט גוט.

דער סעדיה גאון זאגט אזא שטארקע סטעיטמענט וואס גייט פון אביגדור מילער אז די גאנצע וועלט כמעט איז קריעטעד פאר עסן, וואס מיינט עס? דו זעסט גראז, די בהמות עסן די גראז, דו עסט די בהמות, ס'איז דא פיש, דו עסט די בהמות, די פיש עסן די ים, די ים, און דו עסט די פיש, ס'איז דא א פוד טשעין, און ער זאגט אז מען טראכט אריין די בריאת השם זעט מען אז רוב בריאה איז קריעטעד צו פראדוסן א מאשין, א פוד מאשין, א מורא'דיגע אבזערוועישן. יא. פארוואס איז די לייב א קעניג פון די חיות? ווייל די לייב איז דאס וואס קיינער עסט נישט, די לייב עסט אונטער אים, אונטער אים עסט אונטער אים, און די לייב איז די קעניג ווייל קיינער עסט אים נישט, וועגן דעם איז די מענטש איז די מין האנושי איז די מובחר אז ער עסט אלע חיות בהמות אונטער אים אבער קיינער עסט נישט די מענטש, שוד בי לייק דעט, מענטשן עסן מענטשן. יא יא. גוט זייער גוט יא סאו די וועלט איז א עסן וועלט. חז"ל האבן דאס פארשטאנען, וואס איז די הלל הגדול, פותח את ידך ומשביע, דאס איז מען רעדט פון די אייבערשטער געט עסן, נותן לחם לכל בשר, דאס איז די עפיטעמי פון די אייבערשטער'ס חסדים פון די וועלט, און אין פרשת וירא טאקע, וואס האט אברהם אבינו געטון? ער איז געווען ביזי סערווען עסן, ער האט איינגעזען אז די גאנצע בריאה איז געמאכט פאר עסן, יא, און ס'איז נישט קיין דזשאוק, און די אמת איז, יעצט אזוי, די אינטערעסאנטע זאך יעצט, יעצט וואס געשען איז מען דארף דא אביסל אביסל אראפגיין אביסל פון טאפיק באט ס'איז גוט מען דארף יא ס'איז געשען א תקופה פון פילאסאפי די פילאזאפן דיד נאט לייק דיס די פילאזאפן האבן געטרייט אנצוקוקן אז א מענטש איז שכליות'דיג עסן דאס איז פאר בהמות אונז דאס איז פאר די גראבע יונגען ווי מען רופט עס ביז אריסטאטל, און זיי האבן גענומען אלע זאכן, יא, און אקעי לאמיר נישט זאגן ווער נאך. רמבם און רמבן דינגען זיך זייער קלאר אויף די נקודה אליין, די רמבם שרייבט זייער שארף אויף די אלע עולם הזה, און די רמבן זאגט פארקערט ס'איז קודש ס'איז הייליג און דארפסט ניצן אויפן ריכטיגע וועג. זייער גוט יא יא, סאו דאס איז אלס דארף מען גוט דאס איז א זאך וואס מען דארף וואס האט צוטון מיט עפעס א שורש און דאס מען דארף סטאדיען אז די דאס איז נישט אידישע השקפה, אנדערש וואלט שוין גערעדט דערפון אמאל. דאס איז גורם. ס'האט ס'האט צו טון מיט גלייבן. סובקאנשעסלי, אפילו אריסטאטל האט נישט געגלייבט אין די אין די געטער פון די יוונים, האט ער אויך געגלייבט אין א דועליטי, וואס מיינט אז ס'איז דא אזא כח מיט אזא כח, ס'איז דא א כח הטוב, ס'איז דא א כח הרע, ס'איז דא א כח התאווה, א כח הבהמי, כח. ער ער האט געהאט די קאנסעפט אז די וועלט איז געמאכט פון אפאוזינג זאכן, ער האט נישט געגלייבט אין א אחדות, השם אחד. אונז זעמיר די איינציגע וואס דאס איז אונזער קבלה, פארשטייט זיך פון אדם הראשון, פון נח, פון. אברהם אבינו, השם אחד. סאו, ביי אונז איז נישט דא אזאנע זאך ווי דו זאגסט ווי דאס איז. בהמ, נפש הבהמית. און אונז, און איינער וואס וויל זיך אפטיילן פון דעם, ער איז הייליג. סאו למעשה, סאו איך וויל אביסל פארענטפערן וואס איז אנגעקומען צו אונז, ס'האט טריקלד דאון צו אונזער דור. די קאנסעפט דארף מען פארשטיין אז דאס קומט נישט פון אידישע מקורות. יא, פון וואו זיי האבן עס גענומען פון יוונים. אין אנדערע ווערטער, פון מקורות וואס האבן נישט די אמונת האחדות. ממילא איז געווארן אזא נעגעטיווע זאך אקעי ער איז א גראבער ער ער עסט ער פרעסט און דער מענטש איז א פרוש ער עסט נישט און דער מענטש איז א זוכט כבוד און דער מענטש לויפט אוועק פון כבוד. מען האט נישט פארשטאנען אז וואס דער אייבערשטער האט געמאכט יעדע מידה יעדע אינקלינעישן יעדע דיזייער איז א פאזיטיוו זאך, האועווער דו קענסט עס מיסיוזן, לאמיר זאגן ווייסט לאמיר זאגן פייער אזוי ווי פייער איז די משל אקעי פייער קען מען ניצן אנצואווארעמען א הויז צו קאכן צו באקן צו מאכן טאנס אוו זאכן מיט פייער באט מ'קען אויך פארברענען מ'קען פארברענען א גאנצע שטאט מיט פייער סאו איינער וועט זאגן א מינוט אקעי סאו פייער האט צוויי כוחות פייער איז א גוטע זאך וואס דו קענסט עס מיסיוזן דאס איז נאר סתם מעין לענין עס קומט נישט ממש אריין אבער עס איז געווען איך געדענק נישט פון וועם מ'זאגט עס ביי איינע פון די חסידישע רעבעס האט מען געזאגט ער האט געזאגט אז יעדע זאך האט א. האט א חלק וואס איז די חלק הטוב אין דעם, יעדע זאך האט וואס איז די חלק הטוב פון כפירה, אז ווען ס'קומט צו העלפן א אנדערע איד, זאג נישט אז די אייבערשטער וועט שוין העלפן, דעמאלס זאלסטו זיין א כופר.
גוט גוט, דאס איז דער קאנצעפט, יעדע זאך איז קומט פון, יעדע מידה קומט פון די אייבערשטער, ממילא מוז עס האבן א חלק הטוב. יעצט אנגעפאנגען אז מען קען דראען א פערעלל פון כבוד מיט עסן, זייער א גוטע פערעלל, סאו עס איז אזוי, עסן ווייסט מען איז דא אזא זאך ווי א מענטש עסט געזונטע עסן, גוטע עסן, נישט אווער איטינג, עסט וויפיל ס'דארף צו זיין ער ווערט זאט און ער פילט גוט און ער ענדזשויט די עסן, ס'דא אפילו היינט אזעלכע מענטשן וואס גייען אויף דייעט, ס'דא אזא זאך, ס'רופט זיך אן מיינדפול איטינג, מיינט, אז דו עסט, טו נישט אנדערע זאכן, ענדזשוי די עסן, אזוי ווערסטו זאט, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז א מענטש וואס בשעת'ן עסן טוט ער אנדערע זאכן, ער עסט און עסט און עסט, ער סטאפט נישט ווייל ער כאפט נישט אז ער ווערט שוין זאט, ער ענדזשויט נישט די עסן. אויב ער עסט און ער טוט נישט עפעס אנדערש ווערט ער זאט בעסער, שנעלער, סאו די זעלבע זאך קען מען נוצן קען מען דראען צו כבוד. ס'איז אזוי, א מענטש קען מיט זיין מיינד, איך זאג יעצט א גרויסע יסוד, ער קען קריעטן וואס מיינט כבוד, און אז ער דעסיידט, לאמיר זאגן א משל, לאמיר זאגן אז מען געבט א מענטש א א מען געבט אים, מען זאגט אים איך געב דיך א דזשאב, דו גייסט געבן א שיעור פאר, לאמיר זאגן עפעס נישט מער דריי מענטשן הערן אויס דיין שיעור, סאו איינער וואס איז נישט צוגעוואוינט צו דאס וואס מ'שמועסט יעצט דא, טראכט אוי, דריי מענטשן דאס איז א דזשאוק, יענער האט פופציג מענטשן, יענער האט הונדערט מענטשן. האועווער, דער וואס איז אזוי ווי ביי עסן, ער לייגט צו זיין קאפ, ער זאגט לאמיך אינדזשויען די עסן, לאמיך קייען די ברויט, לאמיך אינדזשויען די טונא פיש, די פינאט באטער, וואטעווער דו עסט, ער אינדזשויעט עס ווייל ער טראכט, ער נוצט זיין קאפ. סאו די זעלבע זאך, דער מענטש קען אין זיין קאפ זאגן, wow! איך באקום כבוד פון דרײַ מענטשן און. קען מיט זיין קאפ קריעטן א מצב פון כבוד, אדער קען ער זאגן ניין. אויב ער איז פון די מענטשן וואס זענען בורח מן הכבוד, קוואוט אנקוואוט. וואס געשעהט? הי ענדס אפ ער איז נישט סעטיספייד, ווייל אזוי ווי דער מענטש וואס עסט ער עסט און ער עסט און ער טראכט נישט אז ער עסט. סאו און א עד און א צווייטע מאל איז צו זעהן אז ער איז נאך אלץ הונגעריג פאר זיין כבוד וואס איז די נעטשרעל די מענטש די נפש זוכט כבוד סאו ער גייט עס באקומען אין א ראונג וועי ווי אזוי? ער גייט קלאפן אנדערע ער גייט בארעדן אנדערע דאס גייט זיין זיין דיסטראקטיוו כבוד מתכבד בקלון חברו ער וויל די כבוד סאו עס איז אזוי ווי דער וואס עסט א גאנצע טאג אן טראכטן און שפעטער ביינאכט איז ער הונגעריג און ער כאפט עסן וואס איז נישט געזונט און דאס ווייל ער האט נישט.

האלטן פון מיך און גייט ארויפקוקן אויף מיך, ממילא וויל איך יעצט דאווענען צו לערנען צו צו געבן צדקה, ווייל מענטשן קוקן ארויף אויף מיך, מענטשן רעקאגנישן, דאס דאס איז די יסוד, באט די קוועסטשען איז אז דו מוזט אבער אין דיין קאפ נוצן די כח המדמה און זאגן יא! איך טו דאס, דאס איז די יסוד, דו מוזט פארקערט, דו מוזט זיין קאנ ס'רעדט זיך אין ענגליש קאנטשעס אדער קאגנייזענט עבאוט איט, יו העוו טו בי ווערי אפען עבאוט איט, זאגן יא! איך געב יעצט צדקה פאר די פלאץ פאר די ישיבה ווייל איך וויל אסאך כבוד ווייל איך וויל אז די מענטשן זאלן רעקאגנייזן, וואנס די זאגסט עס און די רעקאגנייזט עס און די ביסט קאנטשעס אבאוט איט וועסטו שוין נישט טון די ראונג זאך מער ווייל די וועסט זאט ווערן פון די עצם יעצט האסטו געהאט דא לאמיר זאגן די עושר קומט דא און ס'קומט די ראש ישיבה צו דיין הויז און ער גרייט זיך צו פאר דעם און זאגט יעצט גיי איך אריינסאוקן די כבוד איך גיי יעצט wow i'm gonna soak into it און איך גיי באקומען כבוד און מאכן פיקטשערס און ער איז מודה על האמת. די מענטשן וואס זענען אווערוועיט יוזשעלי זאגסטו איך ווייס נישט איך עס נישט גארנישט איך ווייס נישט וואס איז געשעהן ער כאפט אפילו נישט און ממילא ער עסט און ער עסט און ער ווייסט נישט. פארדעם וואס מיט כבוד די זעלבע זאך אויב די ביסט קאנטשעס אבאוט איט און די ביסט די פילסט דיך אן מיט עס וועסטו ווערן אנגעפילט אין די העלטי וועג אויב דו ביסט נישט, זאגסט נע, איך זוך נישט קיין כבוד, איך טו נאר לשם שמים, דו וועסט ענדן אפ טון דעסטראקטיוו זאכן צו באקומען דיין כבוד. דאס איז זייער א טיפע זאך וואס איך זאג יעצט, באט דאס איז די פעקט.
איך וויל דאך סתם צולייגן איין פוינט, אז דאס איז דאס איז די ענין פון רודף אחר הכבוד, איז פשט איז פונקט ווי א מענטש פארשטייט אז מען טאר נישט, דו קענסט נישט לעבן פאר עסן, דו פארשטייסט אז עסן איז א וויכטיגע זאך, און דו קענסט עס הנאה האבן און ענדזשויען און נוצן אויף די ריכטיגע וועג. דאס זעלבע זאך פארשטייסט אז די גאנצע איידיע פון די מענטש איז כבוד, כבודי, אפילו די נשמה ווערט גערופן כבודי, ס'איז פערפעקט לעדזשיטעמיט, אבער דו דארפסט פארשטיין אז דאס איז נישט דער תכלית פון לעבן צו באקומען כבוד, על כל פנים דא אויף די וועלט, סאו אבער דאס רודף אחר הכבוד מיינט אז דו אז דאס איז דיין גאנצע. רודף אחר כבוד מיינט עקזעקט וואס איך זאג ווייל דו כאפסט נישט, ווייל דו ביסט נישט קאנטשעס ווען אין די רייט וועי, ממילא האלטסטו אין איין נאכלויפן, די רודף איז אזוי ווי איינער וואס איז. ער איז נישט אין די מאמענט, ער איז נישט קאנשעס אבאוט עסן. ער איז רודף אחריו פארוואס ווייל ווען ער עסט עסט ער נישט און ממילא ער זוכט אייביג נאך עפעס. נישט דווקא, א מענטש קען זשאסט ליב האבן צו עסן און זשאסט דאס פאר דעם לעבט ער, ער האט נישט קיין אנדערע סיבה צו לעבן, אפילו א מענטש ווייסט יא צו נוצן די כבוד ריכטיגע וועג דארף ער אבער וויסן אז דאס איז נישט די תכלית פון לעבן, תכלית פון לעבן איז עבודת השם וואטעווער די קעיס.
פוינט איז ער דארף ער דארף זיין לאמעס לאמעס איטס אינעוויטעבל אבער ס'איז אזוי ווי עסן אינעוויטעבל מ'דארף עס טון דעטס איט אבער נישט פאר דעם לעבן. עקזעקט סאו אויב ער רעקאגנייזט די פוינט איז ער מוז רעקאגנייזן אז די כבוד איז א געזאלין די בעסטע משל ס'איז א געזאלין און מ'מוז האבן פיול די גאנצע וועלט שלאגט זיך אויף פיול געזאלין די גאנצע וועלט לעבט אויף געזאלין סאו אויב דער מענטש כאפט די קאנסעפט ער כאפט איך בין דאך א מענטש, דער אייבערשטער האט מיך באשאפן מיט יצר, מיט מיט איך דארף עסן, איך דארף שלאפן, איך דארף, איך האב זאכן, סאו מיין געזאלין צו אנקומען צו גאולס אין לעבן, צו לערנען, צו דאווענען, צו טון חסד, צו טון גוטע זאכן, איז א כבוד, איך נוץ די געזאלין, און איך וויל עס נוצן, סאו ווען ס'קומט אן אפערטוניטי פון כבוד, גייסטו עס נישט אוועקשטופן, פארקערט, לאמיר זאגן א משל, לאמיר זאגן ס'קומט א סעיל, מ'ברענגט אריין א טראק פון געזאלין, נאר מאך א משל, און יעצט איז דא א גרויסע סעיל, מען קומט אריין, מ'זאגט ווער ס'וויל קען עס קויפן פאר א דאלער, איי וואנט טו סטאק אפ אן איט, איך וויל עס נוצן, סאו לאמיר זאגן ס'קומט צו דיך אן אפערטוניטי, לאמיר נעמען א משל, לאמיר זאגן מען זאגט דיך אקעי ווייסט וואס, מען האט דיך מכבד צו געבן א שיעור, און דו טראכסט אה איך זוך נישט קיין כבוד, ס'איז מיר גוט, ס'איז מיר גוט אזוי, ס'איז מיר גוט, שוין, ס'קומען פינף אידן, אה שוין, סאו ביג מיסטעיק, פארוואס? דער אייבערשטער האט דיך יעצט צוגעשיקט באטל געזאלין, ס'נישט א, ס'נישט אזא גרויסע טענקער, ס'נישט קיין הונדערט מענטשן, באט ס'איז פינף מענטשן, ס'איז עפעס, שוין, סאו אנשטאט זיך זאגן אקעי wow, לאמיך, די פינף מענטשן, וועלן רעדן פון מיר, און בלאז אויף אין דיין קאפ, נישט אז זיי רעדן, זיי וועלן דערציילן פאר זייער חברים, מאך אין דיין קאפ, אנשטאט עס מינימייזן, מעקסימייז די פראפיט, האסט באקומען דא, די פינף מענטשן קענען נאך מענטשן, זיי וועלן זאגן זייער חברים, זייער בנים, זיי וועלן זאגן זייער ווייבן, זיי וועלן זאגן זייער פרענדס, אז איך געב א שיעור, לאמיר זיך אנגרייטן גוט, לאמיר קענען גוט זאגן גוטע זאכן. איך האב הנאה פון דיין משל, איך, כ'מיין דו טרייבסט איבער די עפעקט וואס א שיעור האט. איך ווייס, באט דאס בין איך מחדש יעצט, איך בין מחדש אז ס'איז אזוי כבוד איז א געזאלין, וואס אזוי ווי מ'זאגט היינט זוכט מען צו קאנסערוון די ענערדזשי צו קענען נוצן ווייניגער געזאלין מיט די על אי די לייטס, איך זאג טו אזא זאך מיט כבוד, אפילו ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט, אפילו דו באקומסט נישט, ס'איז נישט קיין חילוק, דו נוצט עס פאר תועלת, דו נוצט די כבוד, איך איך דאס איך מיין איך האב געהערט אז. וואטס די פוינט אוו לעבן אין לאלא לענד? פארוואס זאלן נישט מענטשן אנערקענען וואס די אמת איז? וועט זיך איינרעדן אז די גאנצע שטאט רעדט וועגן דיך, וואס איז די פוינט?
אה, סאו דאס איז די זאך. אה, סאו די פוינט איז אזוי ווי דו האסט פריער געזאגט. דאס איז א טול, איך זאל נאכאמאל דיר איבערזאגן דאס נאך הונדערט הונדערט מאל, כבוד איז דעפענעטלי א טול צו קומען צו עטשיוון צו גאולס, אזוי ווי אזוי ווי גאזאלין, אזוי ווי עלעקטריסיטי, אזוי ווי עני. סאו די פוינט איז אויב דו קענסט נוצן די עלעקטריסיטי צו די ענערדזשי וואטעווער דו ווילסט עס רופן צו קענען אנקומען צו גוטע זאכן וויי נאט מעיק יוז אוט אוו איט מעיק יוז אז ס'איז אנגעקומען יעצט אזוי, סאו דער משל לאמיר נעמען א משל וואס איך האב געהערט פון ר' אביגדור מילער איך האב געהערט די משל פון אים איך האלט ס'איז א איי אופענער ער זאגט אזוי ער זאגט לעטס סעי זאגט ער געווענדליך ווען דו עסט אינדערהיים שבת זאגט ער בענטשן נעמט דיך א מינוט איך ווייס נישט זאגט דאס איז געווען זיין משל דו געבסט א היפער אראפ די בענטש און ס'איז עת עמו בשלום האט אנגעפאנגען שוין האלט שוין צום סוף. ביטע יעצט נאו זאגט ער געקומען א גאסט ביי דיך שבת, איי נעווער פארגעט די עקזעמפל ס'איז אזוי זיס. געווען א גאסט קומט צו דיך שבת. זאגט ער סאו דאונט בי א פול זאגט ער יוז די אפערטוניטי. איי וואנט טו אימפרעס הים. יעצט וויל איך בענטשן גוט אים צו מאכן זעהן אז איך בין א ערליכע איד. wow. איך טראכט דאס הייסט. פשט איז אזוי. שטאטס זיין אויבער חכם, אדער איך רוף אים א אויבער נאר, און זאגן איך בין נישט זיך זוכן כבוד, איך וויל נישט אימפרעסן, איך בין גוט, איך בענטש אזוי ווי איך בענטש אייביג. ניין, האסט יעצט באקומען א פעקעזש, האסט יעצט באקומען א פלעיט, ס'איז אנגעקומען יעצט א פלעיט פון עסן דא, נוץ עס פאר גוטע זאכן, יעצט וועסטו יא מכוון זיין פונקט די איין מאל, וועסטו בענטשן אביסל סלאו, וועסט אביסל טראכטן וואס דו רעדסט, וויי נאט? סאמטינג ראנג וויט דעט?
אבער מיר וועלן טרעפן א געדאנק און כ'קען נישט פינפוינטן אין ספרים אז מען טוסט פאר יענעם ס'הייסט יוהרא דאס טון פאר יענעם איז זייער א מיסע זאך און ס'סאונדט אויך אזוי ס'פילט שקר ס'לייק די אפאסיט פון אמת גיין טון פאר יענעם סאו אפשר ווען איינער טוט עס עניוועי זאל ער כאטש אינזין האבן אקעי אז כ'דארף כ'קען נישט אן דעם ווייל כ'מוז יענעם אימפרעסן לאמעך כאטש אינזין האבן די גוטע בענטשן אז כ'בענטש כאטש גוט קריג אויך די מעלה דערפון, באט גיין טוהן זאכן פאר יענעם איז נישט ענדערש מען זאל נישט. יא, סאו דאס איז זייער אמת, אז די קוקסט אריין אין ספרים, סאונדט עס זייער פארקערט ווי די אלע ספרים רעדן מיט פניות, די טוסט פאר א צווייטן, סאו דאס איז עבודה זרה, אלע מיני שפראכן, אמת, אמת, באט יעצט גייט מען א צווייטע מהלך, יעצט גייט מען אז וואס? יעצט גייט מען אז אויב דו ביסט קאנטשעס און דו כאפסט אז דאס איז א טול, האסטו עס געכשר'ט, דאס איז די חידוש וואס מען זאגט יעצט. אין דער ווייטער דער וואס כאפט נישט, ער הערט נישט אויס די שיעור, דער טאקע איז אין טראבל. באט אויב ער איז א, ער האלט שוין, ווי מען זאגט ביי סטעפ טרי, ער האלט שוין נאך אלעס, ער זאגט יו נאו וואט, איך ווייס איך טו עס פאר יענעם, באט איי וויל דו איט עני האו, ווייל איך גיי נוצן די ענערדזשי וואס איך באקום די כבוד כדי צו בענטשן בעסער. סאו וואנס ער טראכט דערפון און ער מאכט דערפון א קאנטשעס מיינדפול, למשל מיינדפול איטינג, איך רוף עס אן מיינדפול כבוד, ער מאכט דערפון א מיינדפול סעט אז איך גיי יעצט בענטשן בעסער, האט ער עס אויסגעכשר'ט. דאס איז די חידוש פון די גאנצע לעקטשער דא. שוין, יעצט קען מען זאגן נאך איין זאך אז, יעצט אזוי, אפילו אונז קוקט מען אן, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן איך מיין מיין משל איז חזון איש, איך מיין, ווער ווייסט נישט חזון איש איז געווען א, באט לעניות דעתי, קען זיין מענטשן זאגן אז כ'בין אן אפיקורס, איך זאג עס. די חזון איש ווען ער האט געזיצען און זיך געמוטשעט אויף עירובין צו אויף טהרות צו דאס האט ער געהאט אין בעק פון זיין מיינד איך קען ארויס געבן א ספר איין טאג מענטשן גייען עס זעהן און זיי גייען זעהן מיין יגיעת התורה און דאס האט אים געטריבן צו לערנען ס'איז א גוטע זאך. מענטשן זאגן וואו ניין נישט נאר לשמה מען טאר נישט רעדן אזוי איך זאג ס'איז נישט אמת מען מעג יא רעדן אזוי די אייבערשטער האט באשאפן א מענטש די טבע פון זוכן כבוד סאו די חזון איש האט עס גענוצט לטובה. און ער האט געזאגט לאמיך גוט דורך לערנען מסכת נגעים, מסכת פרה האלט מען יעצט, כדי אז איך וועל דרוקען עווענטשעלי מיין ספר, און ס'איז מיט מענטשן, ער האט געהאט תלמידי חכמים תלמידים, געהאט מענטשן וואס האבן געקענט, און ער האט געפרינט, ער האט אליינס פארקויפט זיינע ספרים, ער האט געזאגט איי וואנט טו מעיק סענס וואט איים טאלקינג אבאוט, איך וויל נישט מען זאל מיך כאפן ביי מיסטעיקס דא, איך איי בעטער לערן, איך וויל גוט לערנען מסכת פרה, נישט קיין מענטשן זאגן ביסט אן עם הארץ, קומט אויס אז ווען ער. סאו לאמיר זאגן ער האט פינף יאר געלערנט די מסכתא, די אלע פינף יאר האט ער געלערנט, און ער האט געהאט אין זינען אז עווענטשעלי גייט זיין א ספר געדרוקט און דאס האט אים געגעבן די כבוד, און דאס איז געווען א מורא'דיגע קאנסטראקטיוו כבוד, פון דעם איז ארויסגעקומען גאנצע סעט פון זעקס בענדער חזון איש פון די קאנסטראקטיוו כבוד. כ'ווייס נישט פארוואס האסט געמוזט נעמען א משל מיט א נאמען, וואס האט זיך אויסגעפעלט, אבער בי איט עז איט מעי. אבער ס'דאס גרעניצט זיך שוין מיט א אנדערע נקודה, כבוד איז נישט דווקא פון אנדערע מענטשן, ס'איז אויך פון, א מענטש וויל אליינס צו פילן ער טוט עפעס און ער איז ווערד עפעס, סאו סאו א מענטש ווערט געדריוון אויך דורך דעם, כ'ווייס נישט וואס ס'האט מיט כבוד, און אויך א מענטש קען קיינמאל נישט וויסן זיינע בייעסעס ס'גייט וויאזוי ס'גייט, די מענטש קען נישט וויסן קיין שום פעולה עכט פארוואס ער טוט עס, די בייעסעס אר טו דיעפ און קאמפליקעיטעד, נאובאדי, קיינער קען נישט עכט וויסן א זאך פארוואס ער טוט, סאו אייביג, עווענטשעלי, וועסטו גיין טיף טיף, וועסטו אנקומען אזא מחשבה אזא מחשבה,

ס'איז נישט קיין חילוק ווי גרויס א מענטש איז, וואס א מענטש קומט אן צו די העכסטע מדריגה, באט סאב סאבקאנטשעס, א מענטש ווייסט נישט, א מענטש איז א מענטש, א מענטש איז א בשר ודם וואס איז א מענטש, סאו אפילו אם תמצא לומר אז דאס איז די דרייוו, דארף מען עס אנקוקן ווי דאס איז א גוטע זאך, און זאל קיינמאל עס נישט אנדערעסטימעיטן, און קיינמאל נישט פילן גילטי, אה, איך טו עס נאר וועגן דעם, איך טו, ניין! אייבערשטער האט דיך עס געגעבן, יוז איט העפילי,

יעצט כ'על ענדיגען מיט די לעצטע זאך וואס ס'האט אויך צו טוהן, כ'מיין ס'איז אויך די זעלבע איידיע, באט דאס האט צו טוהן ספעשל פאר כולל יונגעלייט, וואס אונז זעמער אין די באוט, חתונה געהאטע מענטשן, וואס דאס האט צו טוהן וואס אסאך ווייב, מענטשן וואס זענען כולל יונגעלייט דארף מען פארשטיין, די ווייבער עקספעקטן, זיי ווילן, זיי האבן ליב צו זעהן די מאן לערנען, דאס איז די כלל. ווייל די פרוי ווייסט דאך אז זי האט חתונה געהאט, דאס איז איר איידיאל געווען, זי האט געוואלט א מאן וואס לערנט, איז. אסאך מאל, נישט אייביג, דאנט דזשענערעלייז. טרו, טרו, יא, סאמטיימס איז דא פרויען וואס וואס וואס וואס זיי ווערן נגרר נאך נאך אנדערע חברות וואס וואס מאכן דאס אוועק, באט איך מיין אז איך מיין אז איך וואלט געזאגט אז, איך קען נישט זאגן קיין נאמבער, איך וואלט געזאגט ס'איז עיטי פערסענט. פרויען בלייבן ביי די איידיאליזם וואס זיי האבן געלערנט אין סקול, און זיי קוקן ארויף אויף א בן תורה, אויב זיי ווערן וואטעווער. נחמץ, באט לא. נישט זיכער דו ווייסט וואס מען לערנט אין די חסידישע סקולס. איי דאנט טינק דאס איז היינט די מצב אין חסידישע סקולס. ס'איז מער ישיבישע. מער ישיבישע קען זיין. קען זיין מער ישיבישע. איך בין נישט אזוי, איך דריי זיך מער אין די ישיבישע וועלט.

האט ער געזאגט איך וויל, איך בין נישט געווען זייער שטארק מיט לערנען, איך וויל דער אינגערמאן ביינאכט זאל לערנען זאל די ווייב הערן וואס זיי לערנט, זאג איך, דאס האב איך אליינס געהערט, איך האב אין סלאבאדקע געלערנט מיט א אינגערמאן אין זיין אין א בעדרום, ער האט נישט געהאט אפילו קיין קיין קיין ספר קיין קיטש, גארנישט געהאט, ער האט געהאט א קיטשע מיט א, סאו איך פלעג לערנען דארט מיט אים דארטן, ער געזעצן דארט מיט א גמרא אין בבא קמא, די קינדער זענען געשלאפן אויפן בעט מיט די לייט אפן, איך ווייס נישט ווי אזוי דאס איז געגאנגען, איך האב געלערנט מיט צוזאמען מיט אים, סאו ס'איז געווען אזא זאך, מען מאכט נישט קיין נאכט, פארוואס? און דעמאלטס אלס א בחור האב איך געטראכט, וואס? קאמאן, די ווייב, הו קעירס, גיי לערנען אין נאכט כולל, וואס? ניין, איך בין נישט געווען א חכם אבער אקעי, איך האב געזאגט, טוהסט לערנען ביינאכט, ביינאכט ביסט נישט אזוי אין די מוד פון לערנען, און מ'דארף שוין אביסל פארברענגען די צייט, יעצט אז דו לערנען בעסער, די ווייב זיצט אין די קיטשען, זי טוט וואטעווער, זי הערט לערנען, סאו קומט דאס ווייטער די זעלבע איידיע, דו נוצט די די די די גייזעלין וואס רופט זיך כבוד פאר גוטע תועלת. און די פוינט, די ווייב, איי דאנט טינק איינער האט א אישו מיט זוכן כבוד פון די ווייב, אשתו כגופו, איי מין, ס'איז אזוי ווי זוכסט כבוד פון דיך אליינס, בכלל נישט קיין, בכלל נישט קיין אישו, א מענטש ערווארטעט א מאן, רעספעקט פון די ווייב איז א בעיסיק, און דאס איז נישט אפילו אריין אין די גאנצע שמועס פון זוכן כבוד פון מענטשן, דאס וועט יעדער מודה זיין אז א מענטש דארף האבן און מוז האבן וואס א ווייב גרינגשעצט די מאן, דו קענסט דאך נישט אזוי לעבן. דאס איז אינגאנצן, איך זאג דאס איז אינגאנצן א אנדערע אנדערע ליג אפילו. גייט אפילו נישט אריין אין די ענין פון כבוד, דאס איז זשאסט סאך א קלענער אויף די לייטער פון די פון די נעסעסיטיס פון א מענטש. הונדערט פראצענט. מיט דעם מיט דעם וואס כ'זאג, די ווארט כבוד איז זייער א דזשענעריק, ס'איז זייער זייער א דזשענעראל טערם, און ס'האט אזוי ווי לעוועלס פון זירא טו טען. סאו, יעצט גייט מען צוריק ממש אזוי ווי דו זאגסט פון די ווייב, איז עס אזוי ווי די בעיסיק, באט מ'קען עס אויך קעטעגארייזן אין די דזשענעראל טערם פון כבוד, רעקאגנישן, וואטעווער דו ווילסט עס רופן, סעלף, ס'איז דא זייער. באט די קאנסעפט איז א מענטש זאל קיינמאל נישט זיך שיי עוועי פון טוהן א זאך, דאס איז די דזשענערל שמועס, שוד נעווער שיי עוועי פון טוהן זאכן מיט אן אלטעריאר מאטיוו, דאס איז די ענגלישע ווארט פאר דעם, אלטעריאר מאטיוו דאס מיינט דו טוהסט עס שלא לשמה, דאס איז די, טוהסט א זאך שלא לשמה, דו ביסט יעצט נישט אין די מוד, דו ווילסט עס נישט טוהן, נו. תוך שלא לשמה. דאס איז עס, יא, דאס איז די דזשענערל טערם פון די גאנצע שיעור, תוך שלא לשמה בא לשמה, שוין, אייבערשטער העלפן מיר זאלן אלע זוכה זיין טאקע צו קומען, זוכה זיין מיט תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה.